א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע, שבת החודש. מ'האמיר גערעדט שוין פון די פריעריגע דריי שבתים, שבת שקלים, שבת זכור, שבת פרה, יעצט קומט די פערדע וואס דאס איז שבת החודש. לאמיר אביסל רעדן וואס דאס איז שבת החודש, און מיר פארשטיין וואס מען דארף מיר ארויסקריגן פון אזא הייליגן שבת. יעצט, דער קרבן פסח איז דער ערשטער קרבן וואס די אידן זענען באפוילן געווארן מקריב צו זיין אין מצרים, נאך פאר זיי זענען ארויס פון מצרים. יעצט, די תורה הקדושה זאגט אן אן אנדערן ציווי אויף מקריב זיין דעם קרבן פסח ווי פון די אנדערע קרבנות. אין אלע אנדערע קרבנות זאגט די תורה הקדושה אן דעם ציווי, מלשון ויקריבו, אדער והקרבתם, אזוי שטייט אין ויקרא קפיטל א' פסוק י ד, אדער אין במדבר קפיטל כ ח פסוק כ ז, פסוק כ ט, און איבעראל אזוי. ביי קרבן פסח זאגט די תורה הקדושה אן אנדערן לשון אינגאנצן. וויאזוי שטייט ביי קרבן פסח, משכו וקחו לכם, זאלטס ענק צוציען און איר זאלטס נעמען צו ענק צאן שאף למשפחותיכם ושחטו הפסח, קומט אויס אז א חלק פונעם קרבן פסח איז אויך דאס צוציען און דאס נעמען, דער משכו און דער קחו, וואס איז דאס משכו און וואס איז דאס קחו ווערט געברענגט אין מכילתא, די מכילתא איז אין פרשת בא, אין מסכתא דפסחא, פרשה ה. ווערט געברענגט אזא דרש, משכו וקחו, רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט, משכו ידיכם מעבודה זרה, קודם מוזט עטץ אוועק ציען ענקער הענט פון די עבודה זרה, נאכדעם וקחו לכם צאן והדבקו במצוה, זאלט עטץ נעמען א שעפעלע און זאלטס ענק אנהייבן. צוריקצוקערן צו מצוות. יעצט, דאס זעהן מיר פון דעם אז אין די צייט וואס די אידן זענען געווען אין מצרים, וואס זיי האבן צוגעקוקט די אלע עבודה זרות, מען האט דאך געדינט אין מצרים אלע מיני געטשקעס, און די אידן האבן דאס צוגעקוקט, זענען זיי געווארן עקוועינטעד, זענען געווארן צוגעוואוינט צוצוקוקן ווי אזוי די גוים דינען עבודה זרה. יעצט, דאס איז נאר צוצוקוקן, יעצט זאל איך ענק ברענגען א מדרש רבה. וואס דער מדרש רבה איז אין שמות רבה קפיטל ט ז פסוק ב' זאגט ער נאך מער, וכן אתה מוצא לישראל מ'געפינען מיר ביי די אידן כשהיו במצרים ווען זיי געווען אין מצרים היו עובדים עבודה זרה זיי האבן געדינט עבודה זרה ולא היו עוזבין אותה זיי האבן עס נישט געוואלט אפלאזן שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק. דאס איז א פסוק אין יחזקאל קפיטל כ' פסוק ח' שטייט אזוי. איש את שקוצי עיניהם לא השליכו, מען האט נישט אוועקגעווארפן די אומווערדיגקייט וואס מען האט געזען מיט די אויגן, ואת גלולי מצרים לא עזבו, מען האט נישט איבערגעלאזט די גלולי פון מצרים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, כל זמן שישראל עובדין לאלהי מצרים, ווי לאנג די אידן וועלן דינען צו די געטשקעס פון מצרים, לא יגאלו, גייען זיי נישט אויסגעלייזט ווערן. לכן אמור להם, זאגט דער נביא יחזקאל, אז דער אייבערשטער זאגט, זאג זיי, שיעזבו מעשיהם הרעים, זאלן איבערלאזן זייערע שלעכטע מעשים, ויכפרו, זאלן לייקענען בעבודה זרה, הדא הוא דכתיב, דאס וואס עס שטייט, משכו וקחו לכם. משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו פסח. יעצט קומט אויס פון די מדרשים אז אידישע קינדער זענען נעבעך געווען איינגעזינקען אין עבודה זרה, ווייל די דריי דורות זענען זיי געווען אין מצרים און זיי האבן צוגעקוקט, ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן האט צוגעקוקט, און יעדער ווערט דאך נתפעל פון די סביבה, האבן זיי נעבעך געמיינט אז אין די עבודה זרה חלילה ליגט אמת. יעצט ס'איז דא נאך א מכילתא אין פרשת בא, און ס'איז אויך אין שמות רבה אין פרק ו' פסוק ו', און אויך אין תרגום יונתן אין שמות ו' פסוק ט', שטייט דארט אזוי, ולא שמעו זיי האבן נישט אויסגעהערט אל משה צו משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ושאל ר' יהודה בן בתירא, פרעגט ר' יהודה בן בתירא במכילתא, וכי יש לך אדם איז דען דא א מענטש מתבשר בשורה טובה ולא שמח? איז דען דא א מענטש וואס מ'זאגט אים א גוטע בשורה און ער פרייט זיך נישט? אלא זאגט ער, זיי האבן געוואוסט אז ס'איז נישט מעגליך אויסגעלייזט ווערן ווילאנג מ'איז נאך פארטון אין די עבודה זרות פון מצרים, והיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה, ס'איז זיי געווען זייער שווער זיך אפצוגעוויינען פון דעם. קומט יעצט אויס אז צו מקריב זיין דעם קרבן פסח אין מצרים איז געווען צוויי זאכן, איינס איז מ'האט זיך געמוזט אוועקרוקן אינגאנצן פון די עבודה זרה, און דאס זאגט ער דער פסוק משכו צי דיך אוועק, און נאך דעם וקחו ושחטו זאלסטו נעמען א קרבן א לעמעלע און זאלסטו שעכטן. יעצט, דער הייליגער רמב"ן זאגט פארוואס שטייט משכו וקחו, יעדער וואונדערט זיך דאך אויף דעם לשון משכו וקחו, איז זאגט דער הייליגער רמב"ן אז וויבאלד די שעפעלעך זענען געווען זייער ווייט, זיי זענען געווען אין ארץ גושן, מצרים איז געווען אזוי. מצרים איז געווען ערות הארץ, נאר בשעת פרעה האט גענומען שרה די מאמע שרה'ן צו זיך אהיים, ויהללו אותה אל פרעה, שפעטער האט אים דער אייבערשטער געשטראפט אז ער מיט זיין הויזגעזינד זענען קראנק געווארן, איז געגאנגען דער פרעה און ער האט געזאגט פאר אברהם אבינו, וואס האסטו מיר געזאגט אז ס'איז דיין שוועסטער, ווען דו זאגסט מיר ס'איז דיין ווייב, באדער איך זי נישט, האט ער אים געגעבן פאר איבערבעטן. א מתנה גאנץ ארץ גושן. יעצט ווערט געברענגט אין אר"י הקדוש פארוואס דווקא ארץ גושן והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן ווייל סאיז געווען אזוי גרויס די טומאה און די קליפה פון מצרים אז סוואלט נישט געווען מעגליך אז מזאל דארטן קענען עקזיסטירן דער ארץ גושן איז געווען ווי די אידן זענען געווען נישט אין גאנץ מצרים און דאס איז געווען שרה אמנו'ס שטאט. און דאָרטן האָט זי, װײַל זי האָט זיך אײַנגעהאַלטן אַ גאַנצע נאַכט נישט אָנצורירן דעם פּרעה, האָט זי אַרײַנגעברענגט אַ מוראדיקע קדושה. יעצט אין גושן האָבן ייִדן געהאָדעװעט צאן. װען פּרעה פֿרעגט זי די ברידער פֿון יוספֿן, װאָס איז ענקער פֿאַך? האָט זי האָבן זײ געזאָגט, אַז אונדז זעמער. רועי צאן, האט זיי יוסף געגעבן דעם ארץ גושן, שטייט אין פסוק ווייל כי תועבת מצרים כל רועה צאן, ביי מצרים איז דאך א צאן געווען א גאט, א אפגאט, אן עבודה זרה, איז במילא האט מען דאס נישט געטארט אין מצרים אליינס, האדעווען. יעצט דער אבן עזרא זאגט א שטיקל אנדערן פשט, דער אבן עזרא איז אין דברים. קאפיטל ד' פסוק י"ט, און אויכעט אין מסכת חולין דף מ' עמוד א' זאגט רש"י פונקט ווי דער אבן עזרא, וואס זאגן זיי? אז יעדער פאלק האט א שטערן און א מזל, ס'איז דא צוויי זאכן א כוכב און א מזל, ס'איז דא די מזלות וועגן דעם הייסט עס עובדי כוכבים און מזלות, כלל ישראל איז העכער פון די אלע כוכבים און מזלות, ממילא איז נישט דא קיין שום כוכב און א מזל וואס איז שולט אין כלל ישראל. נאר דער הייליגער באשעפער אליין, איז במילא איז נישט דער פשט אז זיי האבן ממש געדינט עבודה זרה, נאר זיי האבן זיך געהאלטן אז זיי זענען אויך אונטער די כוכבים און די מזלות, וועגן דעם הייסט עס עובדי כוכבים ומזלות, נישט עובדי עבודה זרה. מיט דעם האב איך אמאל מסביר געווען זייער א לאנג אריכות, איך וויל אפילו נישט אריינגיין יעצט אין דעם, ס'איז דא מדרשים חלוקים, איין מדרש זאגט הללו והללו עובדי עבודה זרה, און איין מדרש זאגט אז זיי האבן נישט געזינדיגט, עבודה זרה ממש האבן זיי נישט געזינדיגט. נאר ס'איז אזא בחינה געווען אז זיי האבן געהאלטן אז זיי זענען אויך אונטערגעווארפן אונטער די מזלות, און אין פסוק שטייט קלאר אז דער אייבערשטער האט צוטיילט פאר די גוים, אבער פאר די אידן זענען מיר אלע העכער פון די מזלות. יעצט, פארוואס האבן זיך די מצריים אויסגעוועלט דווקא א טלה? יעצט, און ניסן איז דער ערשטער חודש פון די חדשים, יעצט, די מזלות די ערשטע פון ניסן איז א טלה, ממילא האבן זיי געדינט צו דעם שה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז דאס איז די ערשטע פון די אלע מזלות, און זיי זענען דאך געווען די גרעסטע, מצרים איז דאך דעמאלטס געווען די גרעסטע, האבן זיי זיך גענומען דעם טלה, און דאס גייען זיי דינען. יעצט, דאס איז דער פשטות, דער פשט. ס'איז דא אינעם זוהר הקדוש, און אויך אין ספר חסידים אות ת', תשע"ה, שרייבט ער אז די מצריים פלעגן מאכן כישוף מיטן טלה, זיי פלעגן אריינזאגן א לחש אינעם אויער, און א שין ד' איז ארויפגעגאנגען פונעם אויער ווי מ'האט אים אריינגעזאגט די לחש, און ער האט אנגעהויבן צו זאגן עתידות, ממילא האבן זיי דאס געהאלטן פאר א גאט. יעצט, ס'איז דא א ספר פון איינעם וואס ער האט געהייסן ר' בנימין הרופא, ער איז געווען מסתמא פיר פינף הונדערט יאר צוריק, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, אין אמת'ן די צוויי מזלות, סיי טלה און סיי מאזניים, זיי צוויי וואלטן געדארפט זיין די ראש פון די אלע מזלות, פארוואס? ווייל ביי ביידע זענען די טעג מיט די נעכט פונקטליך אייניג, נישט אז ס'איז צו לאנג די טאג אדער צו לאנג די נאכט, ס'איז אויכעט ממוצע צווישן קעלט און היץ, ס'איז נישט צו הייס און נישט צו קאלט דעמאלטס, דאס איז אין חודש ניסן און אין חודש תשרי, תשרי איז דאך מאזניים. דעמאלטס די צוויי וואלטן געדארפט זיין דער הויפט. פארוואס איז אבער טלה גרעסער פון מאזניים? פארוואס איז ניסן גרעסער פון תשרי? זאגט ער ווייל דעמאלטס הייבן אן צו וואקסן אלע געוויקסן, די בלומען, די גראזן, און אויך די עסן, ממילא איז דאס א העכערע בחינה. יעצט זיי האבן געהאלטן. אז דער טלה, דאס איז דער שה. דאס איז חס ושלום א גאט, און דאס איז משפיע אלעס גוטס, און ס'איז משפיע שטארקייט און כבוד מיט אלעם. איך וויל ענק זאגן סתם אזוי דערציילן א מעשה אין אינדיע, איך בין אמאל געווען דארטן וועגן א מקווה, איז א קי איז ביי זיי א גאט, א קי. א קי וואקט אדורך אינמיטן די הויפט גאס אזוי ווי ביי אונז פיפט עוועניו, שטעלט זיך אפ אלע טרעפיק קיינער העט נישט פייפן יעדער העט זיך אפשטעלן די מענטשן וואס זיי גייען צופיס ווייל דאס איז ביי זיי א גאט ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים און דער אייבערשטער האט אונז אויסגעזאגט דעם אמת אין די תורה אז דאס איז אלעס אפגעט. יעצט, אין כלי יקר, אין בראשית קאפיטל מ ו פסוק ל ב, ווערט געברענגט אז ס'איז געווען מפורסם צווישן די אלע מענטשן אין מצרים, אז ווער ס'רירט אן א שה פון די כבשים, איז אזוי ווי ער רירט אן בבבת עיני פון זייער אפגאט, און אחת דתו להמית. אזוי ברענגט ער, מ'פלעגט אים הרג'ען. וועגן דעם האבן די מצריים נישט געגעסן פונעם שה און אויך זיי האבן עס אפילו נישט געהאדעוועט, אזוי ווי ס'שטייט אין בראשית מ ו פסוק ל ד כי תועבת מצרים כל רועה צאן. יעצט, דער הייליגער באשעפער האט אונז געוואלט אויפהייבן העכער ווי די גויים, און ער האט אונז געוואלט אויסזאגן זיינע סודות, און ער האט אונז געוואלט אויסזאגן אז ס'איז דא איין באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט, האט ער אונז געוואלט צוויי זאכן אז אונז זאל מיר פארשטיין און מען זאל דערהערן. די ערשטע זאך האט ער געוואלט אז אונז זאל מיר פארשטיין און מען זאל דערהערן אז החודש הזה לכם ראש חדשים, אז ניסן איז די ראש פון די חדשים, און דאס צווייטע איז אז די קרבן פסח איז משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. יעצט דער אלשיך הקדוש זאגט אין פרשת שמות קאפיטל יב פסוק א', אין י' דיבור המתחיל ונבוא זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ווען משה רבינו איז געקומען צו די אידן און ער האט זיי געזאגט אז אין חודש ניסן גייט עטס ווערן אויסגעלייזט, זענען זיי געווארן זייער דערשראקן, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט ניסן, דאס איז דאך די מצריים האבן דאך אדאפטעט ניסן פאר זייער מזל פון טלה, סאו סיי ס'איז ניסן, ס'איז דער ערשטער פון דעם חודש, דער שטערקסטער, וועגן דעם האבן זיי, די מצרים, עס גענומען, און סיי ס'איז א טלה, ס'איז א מזל טלה, ממילא איז דער מזל פון די מצרים מורא'דיג שטארק. יעצט, פרעה אליינס האט אויך געווארט אויף דעם חודש, ווייל ער האט געוואלט מאכן זיכער אז דעמאלטס וועט ער זיין שטארק, אזוי ברענגט דער ערוך השולחן אין סימן תכט, סעיף ב'. ער ברענגט אז פרעה האט זיך פארלאזט אויף דעם כח פונעם טלה און ער האט געווארט ביז חודש ניסן ווייל ער האט געוואוסט דעמאלטס וועט ער זיכער מצליח זיין. זאגט ער אזוי, מ'קען זעהן ביי מכת ברד האט ער דאך געשריגן השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, פון דעסטוועגן דאך וויבאלד ער האט געזעהן אז ס'קומט ניסן האט ער זיך געשטארקט זיין הארץ, און ביי מכת ארבה, האט ער געשריגן ויגרש אותם מאת פני פרעה, און ביי מכת חושך איז פרעה געווארן אזא מחוצף ביז ער האט געזאגט פאר משה רבינו השמר לך אל תוסף ראות פני, דעמאלטס בשעת ער האט געזאגט השמר לך אל תוסף ראות פני, דעמאלטס האט אים דער אייבערשטער געזאגט די מצוה פון החודש הזה לכם ראש חדשים, פארוואס? ווייל פרעה האט געווארט אז ס'זאל ווערן ניסן, יעדע מכה האט דאך באדינט א חודש, האט ער געווארט, אה, ס'קומט שוין ניסן, יעצט האב איך שוין נישט קיין מורא צו רעדן צו משה רבינו שטרענג ווייל איך האב נישט קיין מורא פאר אים חס ושלום האט אים דער אייבערשטער געזאגט זאלסט וויסן משה רבינו החודש הזה לכם דאס איז א אידישע זאך ס'איז גארנישט מיט פרעה פאר ענק גייט עס זיין די ראש פון אלע חדשים עטס עטס אזאלעכע ניסים זעהן אין דעם חודש אז עטס עטס זעהן ס'איז ענקערע חודש און מיט דעם וועט מען זעהן אויך אז אין די אלע מזלות איז נישט דא קיין שום מין ווערד אז מען זאל זיי חלילה דינען, ווייל אלעס פירט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער פירט עס לויט זיין ווילן, און אידישע קינדער זענען די עם סגולה פארן הייליגן באשעפער. יעצט קומט אויס וואס דער אייבערשטער האט באמת געוואלט פון דעם גאנצן קרבן פסח, אז קודם כל מען זאל וויסן די אלע עבודה זרה זענען בטל ומבוטל, און די אידן זאלן זיך אפגעוויינען פון די אלע זאכן וואס זיי האבן צוגעזען, און מען זאל אנהייבן דורכן קרבן פסח צוצוקומען צום אייבערשטן, אז נישט דער טלה וויבאלד ס'איז דער ערשטער און דער העכסטער פון די מזלות פירט עפעס, ניין, אלעס פירט דער אייבערשטער, דאס איז דער משכו וקחו, וועגן דעם האט אויך דער אייבערשטער געהייסן אז מען זאל עס שעכטן דווקא דעם פערצענטן טאג. פארוואס? ווייל דעמאלטס איז דער חודש בתוקפו, אונז ווייסט דאך די זון גייט אזוי, ס'הייבט אן אנפאנג חודש, ס'ווערט גרעסער גרעסער גרעסער, ביים פערצענטן איז עס די שטערקסטע, און נאכדעם הייבט עס אן צוריק צו ווערן קלענער, קומט אויס ווען איז עס באמת די שטערקסטע? דווקא אינמיטן דעם חודש, זאגט דער רמב"ן אין שמות קאפיטל ב' פסוק ג', אז וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן דווקא ביום ארבעה עשר, ווען דער מזל טלה איז אין דעם שטערקסטן. דער אייבערשטער האט אויך געהייסן געוויסע זאכן ביים מאכן דעם קרבן פסח, אז ווען מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח, מ'האט גע'שחט'ן דעם אפגאט פון מצרים, עט איינער זאגן, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, זיי'לן דאך נישט צולאזן, איז עט מען זאגן, עה, יענער האט עס גע'שחט'ן, יענער האט עס גע'שחט'ן, איך האב דערמיט גארנישט צו טון, האט דער אייבערשטער געזאגט, ניין, קומטס ענק צוזאמען, יעדער עט זיין דארטן ביים שעכטן, מען האט זיך געמוזט צאמציילן אויפן קרבן, יעדער איז געווען א שותף אין דעם טלה וואס ער האט גע'שחט'ט, אויסער דעם האט עס געמאכט א געוואלדיגן ליבשאפט אין כלל ישראל, איינער האט דעם אנדערן מחזק געווען, האב נישט קיין מורא, האב נישט קיין פחד, אונז גיימער טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, משה רבינו איז אונזער רבי, דער רבן של כל ישראל, און וואס ער זאגט וועמער אונז טון. דאס איז דער ענין פון משכו וקחו לכם. יעצט, דער אייבערשטער האט אויך געזאגט משכו וקחו לכם. אזוי ווי איך האב אייך שוין פריער געזאגט, אין מצרים האט מען נישט געהאט קיין שה, מען האט עס געמוזט שלעפן פון ארץ גושן, און דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן, האב נישט קיין מורא, גיי ארויס אין די גאס, לאך דיך אויס פון די אלע חברה וואס זאלן דיר נאכשרייען, לאך דיך אויס פון די אלע מצריים. יעצט, מען האט עס געדארפט צובינדן בכרעי המיטה, דער חזון איש זאגט פארוואס האט מען עס געדארפט צובינדן בכרעי המיטה, זאגט ער ווייל דעמאלטס איז נאך נישט געווען קיין מזוזות, איז א אידישע בעט און מען היט אפ הלכות טהרה און מען היט אפ הלכות צניעות, דאס איז דער בית המקדש, דאס איז א מקדש מעט, האט מען דארטן צוגעברענגט דעם קרבן. יעצט דער דרישה. אין אורח חיים סימן ת"ל זאגט ווייל וויבאלד דער סדר איז אז מ'זיצט דאך אויף א בעט, צייט פון די פריעריגע איז מען דאך געזעסן אויף א בעט, ס'איז נישט געווען די טשעירס ביים עסן געפין מיר אויך אין שלחן ערוך מ'האט זיך אנגעליינט אויפן בעט און דער שה עט דארטן זיין די גאנצע צייט עט יעדער מצרי זעהן יא איך זעה דעם איד ער האט צוגעבינדן צום בעט און ער קוקט דערויף ער קוקט דערויף.

ט, זאגט דער אייבערשטער, ניין, דו זאלסט מיר ברענגען א שה תמים וואס זאל זיין גאנץ, אן א פעלער, נישט קראנק, און אויך בן שנה, עס זאל זיין יונג. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין פסוק, אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. זאגט די דעת זקנים פון בעלי תוספות, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז דער אייבערשטער האט געוואלט מחזק זיין, די אידישע צובראכענע נשמות וואס. ער זאל נישט מורא האבן פאר די מצריים. דעם גיין קאכן, דעמאלטס שמעקט עס נישט אזוי, עס הייסט א טאפ, דו דעקסט צו קומט נישט ארויס דער גערוך אייביג וואס מען קאכט דארט, און טאמער וועט מען עס מאכן אין די קאך וועט דאך קיינער נישט זען, האט דער אייבישטער געזאגט ניין איך וויל דו זאלסט עס מאכן צלי אש. דאס מאכן עס זאל זיין געבראטן אין פייער אז יעדער זאל עס שמעקן, און אויכעט מען קען מאכן עס זייער שנעל מען זאל נישט כאפן, ווייסט מען מאכט א שנעלן געבראטעכטס, זאגט ער די תורה אל תאכלו ממנו נא ס'זאל זיין געהעריג געמאכט געהעריג אויסגעבאקט, יעצט דער אייבערשטער האט אויך געהייסן אז מען זאל עס לייגן דאס בלוט, אויף די משקוף פון די הויז און אויכעט פון די מזוזות און די שוועלען פון די משקוף שרייבט דער ספר עקידת יצחק ס'איז א קבלה ספר שער ל"ח שרייבט ער אזוי חלילה לך לפרש שהיה הדם הזה לאות לה' יתברך לפסוח על בתי בני ישראל חלילה זאלסט נישט טראכטן אז דער בלוט איז געווען אז דער אייבישטער האט געזען דעם בלוט וואלט ער איבערגעהיפט אויף די אידישע הויז. ודומה נתינת הדם לקשירת תקות חוט השני בחלון בית רחב, און זאלסט נישט צוגלייכן אז דאס איז געווען אזוי ווי ווען יהושע בן נון איז אריינגעגאנגען אויף יריחו איז געווען דארט אין די בית רחב האבן זיי אראפגעלאזט א רויטן פאדעם כדי לבל יזיקו ישראל בכבשם את יריחו אז מען זאל נישט הרג'נען די משפחה פון איר ווייל זי האט דאך געזאגט אלעס זי האט עס ארומגעוויזן. די יריחו, עסטו דאך מיינען אז דאס איז די זעלבע, מען האט עס געמאכט אז דער אייבערשטער זאל זען, ס'זאל זיין אן אות פאר'ן אייבערשטן, ער זאל וויסן אז דא וואוינט א איד. זאגט דער ספר עקידה א מורא'דיגע זאך, חלילה לך לפרש כן, זאלסט חלילה נישט אזוי טראכטן, שהרי הכל גלוי וידוע לפניו, דער אייבערשטער ווייסט אלעס, ידע מה בחשוכא ונהורא עמה שרא, דער אייבערשטער ווייסט פונקטליך וואס טוט זיך אין די פינסטערניש. און ביי אים איז אייביג ליכטיג, איז פארוואס האט מען געדארפט לייגן דאס בלוט? זאגט ער אלא נתינת הדם היה לאות ברית בינם לבין השם יתברך שפירשו מעבודה זרה ודבקו בהשם יתברך לבד, דאס איז געווען א צייכן צו ווייזן דעם פארן אייבערשטן, אונז האמיר זיך אפגעשיידט פון די עבודה זרה און אונז האמיר זיך באהאפטן צום אייבערשטן, פון ווי ווייס איך דאס? זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט ווייל ס'שטייט והיה לכם לאות, וואס עפעס לכם לאות? פאר ענק, און נישט חלילה פארן אייבערשטן, ווייל אפשיידן זיך פון די אמונות כוזבות פון די מצריים, דאס איז וואס האט געגעבן די אידן א זכות אז זאלן ניצול ווערן. יעצט, דער מהר"ל פון פראג האט דאך א ספר, א הערליך ספר, וועגן יציאת מצרים, אונזער הייליגער רבי האט געזאגט ער ווייסט נישט וויאזוי מען קען זיך זעצן צום סדר אז מען האט נישט דורכגעלערנט דעם ספר גבורות השם פון מהר"ל מפראג. דער מהר"ל פון פראג זאגט, לפי זה קומט אויס אז פון שחט'ן דעם אפגאט פון מצרים, דארט האט זיך אנגעהויבן, דער אנפאנג פונעם שחרור און די יציאה פון מצרים, כאטשיג מ'איז נאך געווען אין מצרים, אבער מ'איז שוין ארויסגעגאנגען און מ'איז שוין באפרייט געווארן פון די קליפה פון מצרים, און די זעלבע זאגט דער מהר"ל על התורה, ס'איז דא דער גור אריה, סוף פרשת בשלח, אז די אנפאנג פונעם ארויסגיין איז שוין געווען פון חצות פונעם. טאג פון י"ד ניסן, ווייל זיי זענען שוין דעמאלטס ארויס פונעם רשות פון די מצריים, ווייל די מצריים האבן געזען מען שעכט זייער אפגאט, און קיינער האט זיך נישט געטרויט צו זאגן א ווארט, זענען זיי שוין געווען באפרייט פון די קליפה פונעם טלה, פונעם שה, און פון דעם חודש ניסן האט דאס געהערט פאר די מצריים. זאגט דער מהר"ל, וועגן דעם שטייט אין די הגדה, יכול איך האט געוואלט מיינען מבעוד יום מען זאל אנהייבן פון אינדערפרי די סיפור יציאת מצרים, ווייל מען איז דאך שוין באפרייט געווארן פון דעמאלטס ווען מען האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח, תלמוד לומר בעבור זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך ווייל דעמאלטס איז שוין אינגאנצן. יעצט אין שמות רבה אין קאפיטל ט"ז פסוק ג' ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, שטייט ויקחו להם איש שה, זאגט דער מדרש להנאתם ולטובתם, פאר זייער גוטס, זאגט ער אזוי, כי ישראל שבאותו הדור עובדי עבודה זרה היו, וראויים לאבד עם המצריים, און געווען ראוי מען זאל זיי חלילה אומברענגען מיט די מצרים, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער געזאגט יבוא שה ויכפר בעד שה פזורה ישראל, אזוי זאגט דער מדרש. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מסכת ראש השנה דף כ"ו עמוד א' ווערט געברענגט אז דער כהן גדול, בשעת ווען ער איז אריין אין קדשי קדשים צו טוהן די עבודה איז ער נישט אריין געגאנגען מיט בגדי זהב נאר ער האט עס אויסגעטוהן און ער האט אנגעטוהן בגדי לבן פארוואס? ווייל אין קטיגור נעשה סניגור ווייל דער עגל איז דאך געווען פון זהב און אז וועסטו אריין גיין מיט בגדי זהב וועסטו דערמאנען דעם חטא פונעם עגל יעצט איז אויב אזוי איז דאך שווער דא צו פארשטיין דא זאגט דער מדרש אז מען האט געהייסן זאלן ברענגען א שה זאל מכפר זיין. אויף דעם שה פזורה ישראל, ווייל זיי האבן חלילה געזינדיגט מיטן שה פון מצרים, נו, איז דאך אין קטיגור נעשה סניגור, זאגט דער אלשיך הקדוש א מורא'דיגן געדאנק, אידישע קינדער האבן נישט געזינדיגט חלילה מיטן שה, אידישע קינדער האבן נאר מורא געהאט פארן חודש ניסן, און זיי האבן מורא געהאט צוזאמצוציילן, גיין שעכטן דעם שה, ווייל זיי האבן מורא געהאט אז די מצריים וועלן זיי הרג'ען. וואס איז אבער געווען די זאך, זאגט דער אלשיך הקדוש, זיי האבן זיך געדארפט פארלאזן אויף משה רבינו'ן, אז דער אייבערשטער האט געזאגט אזוי, דארף מען נישט מורא האבן פאר גארנישט. ממילא איז נישט די פשט זיי האבן געזינדיגט, חס ושלום, זיי האבן נישט געדינט עבודה זרה, נאר ביי די מחשבה האבן זיי געטראכט, ס'איז זיי געווען אביסל שווער צו טון די ציווי, ווייל זיי האבן מורא געהאט אז אפשר וועלן זיי נישט מצליח זיין. ווערט געברענגט אין פרשת שמיני, שטייט ויהי ביום השמיני זאגט משה רבינו פאר אהרנ'ן קח לך עגל בן בקר לחטאת והקרב לפני השם, זאגט רש"י וואס עפעס אן עגל, ווייזן אז דער אייבערשטער האט מוחל געווען אויפן חטא, פרעגט דער רבינו אליהו מזרחי דארטן אין חומש וויאזוי קען מכפר זיין דער עגל אויף די מעשה פון עגל, איז דאך אין קטיגור נעשה סניגור. זאגט דער רבינו אליהו מזרחי א מורא'דיגע זאך לויט וואס כ'האב פריער צוגעברענגט אין די גמרא מסכת ראש השנה אז דער כהן גדול איז אריין געגאנגען יום כיפור צו טוהן די עבודה אין קדשי קדשים האט ער נישט אנגעטוהן קיין בגדי זהב ווייל די אין די גאלד איז דא די דערמאנונג פונעם עוון העגל וואס דאס איז געמאכט פון גאלד און אין קטיגור נעשה סניגור זאגט דארטן די גמרא אז דאס איז נאר אין קדשי קדשים אבער אן עבודה וואס מען האט געמאכט אויסן קדשי קדשים איז נישט שייך דער אין קטיגור נעשה סניגור. יעצט די ריטב"א דארט אין מסכת ראש השנה דף כ"ו עמוד א' זאגט די ריטב"א אז יום כיפור מעג א מענטש גיין מיט א טלית וואס דאס האט א גאלדענע עטרה פארוואס? ווייל אזוי ווי די גמרא זאגט דאך אן עבודה וואס מ'מאכט מחוץ פון קדשי קדשים.

זאגט ער א מורא'דיגן חילוק, א שופר פון א פרה, דער גאנצע קול גייט ארויס פונעם שופר, דער קול וואס דאס איז א סניגור ווערט דורך א קטיגור, מה שאין כן ווען מ'האט עס צוגעדעקט מיט גאלד, איז אזוי, דער קול גייט ארויס פון שופר, דער ציפוי פונעם זהב ווענדט זיך, במקום הפה טויג טאקע נישט ווייל ס'גייט דארטן דורך דער קול. אבער שלא במקום הפה מעג מען יא ווייל ס'גייט נישט דורך ממש דעם זהב איז ממילא זעהט מען דא נאך א געוואלדיגן חילוק צו דער זהב איז נאר דארטן און ער פונקציאנירט נישט דעמאלטס מעג מען טאמער דער זהב פונקציאנירט אז ס'איז געלייגט כנגד הפה דעמאלטס וועט מען נישט טארן יעצט איז ס'דא אין הגהות ר' עקיבא אייגער. אויף שלחן ערוך אורח חיים סימן תר"י דארט איז הלכות יום הכיפורים שרייבט ער יש מקומות שנוהגים לא ללבוש בגדי זהב ביום כיפור און די פרויען זענען זיך אויך נוהג אז יום כיפור טוען זיי נישט אן קיין דזשולערי כאטשיג זיי האבן דאך נישט געגעבן צום צושטייער צום עגל אבער ס'פעלט נישט אויס אז ס'זאל קומען די דזשולערי יום כיפור אויף א מענטש. יעצט די מטה אפרים. אין סימן תר"י אות י"א שרייבט נהגו האנשים ללבוש הקיטל שיהיה לבן ונקי, מען איז זיך נוהג אנצוטוהן א קיטל ס'זאל זיין ווייס און זויבער, ועושים בו עטרה מען מאכט א עטרה של כסף, נישט פון זהב נאר פון כסף, על בית הצואר אויפן האלז, שרייבט דארט אין דער אלף למטה מכל מקום לא נהגו לעשות של זהב, שאין קטיגור נעשה סניגור.
ווייל די זהב איז דאך מזכיר דעם עוון העגל וואס דאס איז געווען פון זהב, און דאס איז נעבעך אוועק געלייגט לדורות אזוי ווי שטייט וביום פקדי ופקדתי, און די גמרא לערנט אונז אין מסכת סנהדרין דף ק"ב עמוד א', אין לך פקידה שאין בו מעוון העגל איז נישט דא איין דערמאנונג איין צרה אויף כלל ישראל וואס האט נישט אין זיך פון דעם עוון העגל, איז וועגן דעם זאל מען עס נישט ארויפלייגן, זאגט ער אזוי ואף על פי שקיטל אינו מכפר. די קיטל איז נישט מכפר, מען גייט נאר ווייס ווייל ס'זאל זיין אדער ס'זאל זיך דערמאנען פון בגדי מתים אדער וואס איז מען גלייך צו מלאכי השרת, איז לכאורה וואלט מען דאך עס יא געמעגט מיט גאלד, מכל מקום זאגט ער כיוון שעושין אותו לבן מאכט א ווייס קיטל אויף וועגן דעם פסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו מאכט מען עס ווייס, און וועגן דעם נעמט מען אויך ביי די כפרות א תרנגול לבן אזוי זאגט די רמ"א אין סימן תר"ה סעיף א'. מילא איז אזוי ווי מ'נוצט דאס אלע זאכן פאר א שטיקל כפרה לייגט מען נישט ארויף קיין זהב. יעצט איז דא אין די אחרונים אז מען זאל נישט גיין מיט א גאלדענעם האנט זייגער יום כיפור, אבוויעסלי מען שמועסט דארט וואו עס איז דא אן עירוב, מען שמועסט פאר די פרויען וואס פאר זיי איז עס א תכשיט מעגן זיי גיין אין א כרמלית, נישט קיין קיין רשות הרבים טארן זיי עניוועי נישט. יעצט זעמער דאך געבליבן דא מיטן ריטבא, וואס די ריטבא זאגט אז עס איז א חילוק. צו מען גייט אריין אין קדשי קדשים צו נישט. יעצט וויבאלד דעם עגל החטאת האט דאך אהרן מקריב געווען ווי? בחוץ, אין די עזרה, נישט אין קדשי קדשים. דעם האט ער נישט געהאט קיין פראבלעם מיט דעם וואס ער האט גענומען אן עגל, ווייל ס'קען יא קומען א קטיגור זאל זיין נעשה סניגור. קיצור אזוי זאגט דער רבינו אליהו מזרחי. יעצט, דער מהרש א אין מסכת ראש השנה דף כ ו עמוד א' דיבור המתחיל אין כהן גדול, דער מהרש א פרעגט וואסערא סברה איז דאס אז ס'איז א חילוק צווישן קדשי קדשים צו אינדרויסן? מה נפשך, איז דא קטיגור נעשה סניגור דארף דאך ס'איבעראל אזוי זיין, איז עס נישט קיין קטיגור נעשה סניגור טאר עס אין ערגעץ נישט זיין. יעצט, דער ארוך לנר אין דארט אין מסכת ראש השנה דיבור המתחיל נעשה סניגור, פרעגט ער אויף דעם חידוש פון רבינו אליהו מזרחי, דו זאגסט אז ס'איז א חילוק צווישן קדשי קדשים און איד, זאגט ער, איך האב א מורא'דיגע קשיא, אין שמות רבה, אין פרק נ א פסוק ח', און אינעם תנחומא תרומה קפיטל ח', שטייט אזוי, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער זאגט, יבוא זהב המשכן, ס'זאל קומען די גאלד פונעם משכן ויכפר על זהב העגל, ס'זאל מכפר זיין אויפן גאלד פונעם עגל.

איז געווארן א סניגור, קומט יעצט דער ארוך לנר און ער זאגט א מורא'דיגן נייעם חידוש, ס'איז מתוק מדבש. ער זאגט אזא סברא, אויב די זאך וואס מען טוט מאכן אז ס'זאל זיין פאר א כפרה, מעג זיין קטיגור נעשה סניגור, א שופר פון א פרה צו בלאזן ראש השנה, אדער אז דער כהן טוט זיך אן בגדי זהב אין די עבודת המקדש, אדער נאך אזאלכע זאכן. וואס זיי אליינס קומען נישט מכפר צו זיין אויפן חטא פונעם עגל, זיי קומען פאר אנדערע חטאים, דעמאלטס האב איך מורא אז דער קרן פון די פרה, אדער דאס גאלד פון די קליידער, עט דערמאנען א זינד. סטייטש, זיי קומען צו בלאזן שופר ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט מען דארף בלאזן שופר ראש השנה, אדער די עבודה מוז זיין, בזאת יבוא אהרן אל הקודש איז אז סקומט נישט דירעקט מכפר צו זיין אויף די עבירה און דו טוסט אן גאלד דעמאלט ביסטו מעורר א קטרוג סהייבט זיך אן אין קטיגור נעשה סניגור טאמער אבער קומט דאס מכפר צו זיין אויף דעם חטא איז נישט דא אזא מין מציאות ווי אין קטיגור נעשה סניגור פארוואס ווייל אדרבה ואדרבה. דער וועג פון תשובה איז באותו מקום ובאותו זמן ובאותה אישה, ביי דעם זעלבן פלאץ, מיט די זעלבע פרוי וואס דו האסט מקלקל געווען, דווקא דארט מוזטו גיין מתקן צו זיין. דער רמב ם זאגט אויך קלאר אזוי, דער רמב ם איז אין פרק ב' אין הלכות תשובה הלכה א', זאגט ער, איזו תשובה גמורה, וואס הייסט תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ס'קומט אים נאכאמאל אונטער די זאך וואס ער האט געטון די עבירה, און ואפשר בידו לעשות, און ער קען עס נאכאמאל טון, וואס טייטש אזוי? ווען ער איז געווען צוואנציג און ער האט געזינדיגט מיט א, לאמיר זאגן, מיט א עריות, אוודאי ווען ער ווערט זעכציג און ער זינדיגט נישט, מיינט נישט אז דאס איז תשובה, ווייל דער רמב ם זאגט קלאר אז ס'מוז זיין אפשר בידו לעשות, טאמער קען ער שוין נישט טון די עבירה, ער איז שוין צו אלט, איז נישט וועגן דעם טוט ער עס נישט ווייל ער וויל תשובה טון, אה, ער טוט עס נישט ווייל ער האט שוין נישט קיין כח. און ער איז זיך פורש פון די עבירה און ער טוט עס נישט נאר וועגן תשובה, למשל אז ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש און אסאך צייט שפעטער איז ער זיך מייחד מיט איר אליינס נאכאמאל און ער איז נאך יונג און ער פלאמט צו איר, ער וויל מיט איר וואוינען, אבער ער דערמאנט זיך דאך ס'איז דא א באשעפער, דאס הייסט א בעל תשובה גמור, אזוי זאגט דער רמב ם, דעמאלטס זאג איך נישט אין קטיגור נעשה סניגור פארקערט, נאר דער קטיגור ווערט דער סניגור. און זיינע זדונות ווערן זכיות. און אזוי זאגט אויך דער של ה הקדוש אין מסכת פסחים, אין דעם מאמר פון מצה עשירה דרוש שני, זאגט ער די זעלבע זאך וואס דער אורך לנר זאגט, ראש המקובלים, דער של ה הקדוש פון דער ראש המקובלים בימיו זאגט די זעלבע זאך וואס דער אורך לנר זאגט. יעצט קומט אויס אז דאס איז דער פשט פארוואס דער עגל החטאת וואס אהרן האט מקריב געווען איז געקומען דווקא מכפר צו זיין אויף די מעשה העגל, ווייל וויבאלד ס'קומט מכפר זיין אויף מעשה העגל, זאג איך נישט אז מ'טאר נישט נעמען אן עגל ווייל אין קטיגור נעשה סניגור, אדרבה. ס'איז יא קטיגור נעשה סניגור. און די זעלבע איז מיט די גאלד וואס די אידן האבן געגעבן פארן משכן. דאס האט א כח מכפר צו זיין אויפן חטא העגל. סיי דער חטאת פון אהרן און סיי די גאלד וואס מ'האט געברענגט האט מען געברענגט דווקא מכפר צו זיין אויפן חטא העגל. יעצט דער ערוך לנר

תירוץ, איז האט ער א גאנץ אריכות דער ערוך לנר פארוואס די גמרא גייט נישט אויף דעם מהלך, אבער דא אקעי זאגט ער דאס איז קלאר, ווען ס'קומט מכפר צו זיין ממש אויף די זאך אליינס, דעמאלטס זאג איך נישט אין קטיגור נעשה סניגור נאר דווקא יא קטיגור נעשה סניגור, יעצט איז שוין גוט די גאנצע סוגיא פון שופר אויך.
אויב האט ער ציפהו זהב במקום הפה וואס דאס איז דער קול אליינס, אדער מ'האט גענומען א שופר פון א פרה וואס דאס גאנצע קול איז דאך פון די פרה, דעמאלטס טאר מען נישט, אבער טאמער ס'איז נאר ציפוי מעג מען יא ווייל דער שופר קומט נישט מכפר זיין אויף מעשה העגל, מ'בלאזט נאר ווייל דער אייבישטער האט געהייסן בלאזן, איז במילא קומט אויס אז דאס קומט נישט ממש לכפרה פון דעם עגל, טאר מען נישט מאכן א זאך וואס דאס האט א שייכות וואס קען אויפוועקן די מעשה העגל. מה שאין כן, דאס גאלד פון בית המקדש, און אויך די בגדי כהן גדול, און אויך דעם פר וואס אהרן האט מקריב געווען, דאס איז געווען מכפר צו זיין אויף מעשה העגל, און ממילא זאג איך יא קטיגור נעשה סניגור, אדרבה, ס'ווערט נאך ממש קטיגור נעשה סניגור. יעצט, עס צו פארשטיין דא ביי אונז אויכעט, דאס וואס מ'האט געברענגט דעם קרבן פסח, משכו וקחו לכם, האב איך דאך געזאגט אז דאס איז געווען אז מען זאל מכפר זיין אויף די עבודה זרה וואס די אידישע קינדער זענען געווען נעבעך פארכאפט, כ'האב שוין מסביר געווען, ס'איז נישט געווען ממש אין עבודה זרה, נאר ווען מען האט זיי געזאגט מען גייט זיי אויסלייזן האבן זיי זיך נישט געקענט פורש זיין פון די עבודה זרה וואס זיי האבן צוגעקוקט די אלע יארן, נישט אז זיי האבן חס ושלום געזינדיגט, נאר זיי האבן נעבעך צוגעקוקט אסאך שמוציגע זאכן. איז על כל פנים איז דאס וואס מ'האט זיי געהייסן זאלן נעמען יעצט א שה, דאס איז מכפר צו זיין ווייל דאס איז ממש דער הפך פון די עבודה זרה פון שה וואס די מצרים האבן צו דעם געדינט, און אויך דעם הפך פונעם חודש ניסן וואס דאס איז די ראש החדשים וואס די מצרים האבן דאס אריינגענומען אין זייער עבודה זרה. יעצט איז דא נאך א שיינער חילוק וואס דאס ברענגט דער חיד"א אין ספר דברים אחדים אין דרוש י"ד ברענגט ער אזוי, ס'איז א חילוק צו א מצוה וואס ווערט געטון מיטן גוף פונעם קטיגור, למשל אזוי ווי א לולב הגזול, מ'טאר דאך זיך נישט באנוצן דערמיט און ער גייט און ער שאקלט עס פארן אייבערשטן, צו מ'טוט אזוי דעם קטיגור מיטן סניגור, אדער צו א מצוה וואס ס'ווערט געמאכט מיט א חפץ וואס ס'דערמאנט נאר דעם קטיגור, למשל בגדי זהב איז אלעס כשר אלעס פיין, דער קרן פונעם פרה איז אלעס פיין, ס'איז א שופר. נאר וואס די זאך אליינס איז מותר, ס'דערמאנט נאר, ס'איז נישט אז דאס מאכט די מצוה הבאה בעבירה. יעצט מ'האמיר שוין פריער גערעדט אז נישט וועגן דעם האט מען געלייגט אויף די מזוזות און די משקוף, ווייל דער אייבישטער דארף וויסן א סימן אז דא וואוינט א איד, דער אייבישטער ווייסט דאך אלעס. יעצט איז דא א מורא'דיגער תרגום יונתן, ס'איז אין שמות קאפיטל י"ט פסוק ד, דער תרגום יונתן ברענגט אז דארט ווי דער אייבישטער האט געזעהן אז מען האט ארויף געלייגט די בלוט. אויף די שני מזוזות און די משקוף. דער בלוט איז געווען אויף א כפרה אז דער אייבישטער זאל מוחל זיין אויף די אלע עבודה זרות וואס מען האט צוגעקוקט וואס די מצריים האבן געדינט אלע יארן, און מיט דעם וואס מען האט מכניע געווען דעם טלה און שה, דאס האט אידן געמאכט אז דער אייבישטער זאל זיי מוחל זיין. די אלע זינד, און נאכדעם זאגט ער ואשא אתכם על כנפי נשרים, זאגט ער אז פסח ביינאכט דעמאלטס ווען די אידן זענען געווען אין מצרים האט דער אייבערשטער אויפגעהויבן כלל ישראל אלע זעקס הונדערט טויזנט אידן און ער האט זיי אוועקגעפירט ביזן בית המקדש, ס'איז נאך נישט געווען קיין בית המקדש, אבער ס'איז געווען דאס פלאץ פון וואו מען האט באשאפן אדם הראשון, זיין קאפ איז באשאפן פון מקום המקדש, ס'איז געווען דארטן וואו אברהם, יצחק און יעקב האבן דארט געטון הייליגע זאכן, אברהם האט געברענגט יצחק'ן אויף די עקידה ביים בית המקדש, יעקב איז דארט געשלאפן און ער האט זיך גע'חלומ'ט אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ושמרתיך בכל אשר תלך, דאס פלאץ איז דאס הייליגע פלאץ געווען אפילו ס'איז נאך נישט געווען דער בית המקדש. דארט צו יענעם פלאץ האט דער אייבערשטער אויפגעהויבן מיט א וואלקן און געפירט גאנץ כלל ישראל אין ארץ ישראל, זיי האבן דארטן געגעסן דעם קרבן פסח און זענען צוריק געקומען ביז מצרים, ממילא איז זייער גוט פארשטענדיג פארוואס מען האט געמוזט ארויפלייגן דאס בלוט אויף די משקוף און אויף די מזוזות, ווייל טאמער גייסטו יעצט און דו פארסט אויף ארץ ישראל מאכן דעם קרבן פסח ביסטו דאך אן אנטלאפענער. ביסטו דאך נישט מכניע קליפת מצרים, זע א פלא. דער אייבערשטער געזאגט, איך וועל ענק טאקע נעמען, אבער דער מצרי וועט נישט וויסן. אויף יעדן אידישן טיר העט מען טאקע זען אנגעשמירט אויף די שני מזוזות און די משקוף די בלוט, און דאס וועט מכניע זיין מצרים. און די סברא ווי דער ערוך לנר און דער של"ה הקדוש זאגט אז אויב ס'קומט לכפרה דעמאלטס זאג איך יא קטיגור נעשה סניגור אדרבה מ'מוז מיט דעם באותו מקום באותו זמן ובאותה אישה מוז מען תשובה טוהן, איז דער קהלת יעקב פון רבי יום טוב אלגאזי, תוס' דרבנן אות ט', ברענגט פון זיין רבי'ן פונעם שמע שלמה אז ער זאגט די זעלבע בחינה ווי דער ערוך לנר און דער של"ה הקדוש, ער לייגט נאר צו א טראפל תבלין, ער זאגט וויבאלד אהרן האט געשחט'ן דעם פר איז ער דאך שוין אוועק געגאנגען פון די וועלט, במילא בלייבט שוין נישט קיין זכר דערפון, איז במילא דורך דעם איז ער מבטל דעם קטרוג, און ס'איז נישט דא א גרעסערע סניגור פון דעם אז דו האסט אליינס מבטל געווען די זאך אין וואס דו האסט געזינדיגט חלילה. יעצט דער מלבי"ם אין פרשת ויקרא קאפיטל ט' פסוק ג' זאגט די זעלבע זאך, ער זאגט אזוי, אז אין אמת'ן צו נעמען דעם קרבן פסח דעם שה און צו שעכטן פאר די מצריים הגם. ס'דאך אין קטיגור נעשה סניגור, אבער וויבאלד נאכדעם וואס דו האסט עס אפגע'שחט'ן האסטו עס מבטל געווען די גאנצע עבודה זרה, דאס איז די גרעסטע תיקון אז ס'זאל יא זיין א קטיגור זאל זיין א סניגור. יעצט אין עץ יוסף אין מדרש אין שמות רבה קפיטל ט"ז פסוק ב' ברענגט ער אויך די זעלבע זאך אז מיט דעם וואס מ'האט מקריב געווען דעם שה האט מען דאך אים מבטל געווען פון די וועלט, און דאס איז דאך דאס וואס די מצריים האבן געדינט, איז במילא דורך דעם האט עס אפגעשוואכט דעם מצרישן כח, און דאס איז געווארן אן עליה אז עס זאל קענען מכפר זיין אויף דעם וואס די אידן האבן צוגעקוקט די אלע עבודה זרות. יעצט איך לייג צו, מען קען זאגן אפשר וועגן דעם איז אויכעט אנדערש דער קרבן פסח ווי אלע אנדערע קדשים, אין אלע אנדערע קדשים שטייט נישט קיין שיעור וויפיל דו מוזט עסן, נישט נאר דאס, דו מוזט אליין אינגאנצן נישט עסן, דו ברענגסט א קרבן פארן אייבערשטן און דו קענסט עס צוטיילן, שטייט נישט אז דו מוזט עסן דערפון א כזית. דא שטייט יעדער מוז זיך צאמציילן און עסן א כזית, פארוואס? ווייל יעדער איד וואס איז געווען אין מצרים האט געמוזט מבטל זיין די עבודה זרה פון דעם טלה, האט יעדער געמוזט האבן א חלק דערין, וועגן דעם מוזטו אויך פארשטיין אז דער רמב"ם אין ספר המצוות רעכנט אויס שחיטת הפסח, דאס איז מצוה נ"ה, דער אייבערשטער האט אונז געהייסן צו שעכטן א שה ביום ארבעה עשר, און ער רעכנט עקסטרע מצות אכילתו אין מצוה נ"ו, אז דער אייבערשטער האט אונז געזאגט אז אויסער דעם וואס מ'האמיר געשאכטן מוז מען נאך עסן דעם כבש פון קרבן פסח ווען. ליל חמשה עשר בניסן. די אנדערע מונה המצוות למשל דער חינוך אין מצוה היי, מצות שחיטת הפסח און מצוה ו', רעכנט עס אויך אויס אין צוויי מצוות, היי און ו'. אנדערע דער רס"ג למשל און אנדערע מונה המצוות רעכענען עס נישט עקסטער, זיי האלטן אז דאס איז איין זאך, נאר מען מוז שעכטן כדי מען זאל קענען עסן.

און נאך אין אסאך אסאך ספרים וואס זענען מונה המצוות רעדן ארום צו דאס איז צוויי מצוות צו דאס איז איין מצוה, דאס שעכטן צו ס'איז עקסטער און דאס עסן צו ס'איז עקסטער, יעצט לויט ווי רוב מונה המצוות זאגן אז ס'איז אן עקסטערע מצוה פארשטיי מיר פארוואס ווייל דאס איז ממש די זאך אליינס דאס שעכטן און מבטל די קליפה און דאס עסן דאס ברענגט אונז שוין נענטער צום אייבערשטן סאו דאס שעכטן איז דער משכו דורכדעם ציט מען זיך אוועק פון די עבודה זרה. דאס עסן איז דער קחו לכם. יעצט זאל מיר צוקומען צו אונז ווי אונז פיט מען דא אריין אין די גאנצע זאך. פסח מצרים האט אונז דער אייבערשטער געגעבן מען זאל זיך אוועקרוקן פון די עבודה זרה אפילו ווען מ'האמער געברענט אין מצרים מ'האמער נאך נישט מבטל געווען די קליפה פון מצרים ס'איז זייער עבודה זרה און דער אייבערשטער האט אונז געזאגט דווקא יעצט וויל איך זאלסט אנהייבן אויפסניי יעצט אין משך חכמה. אין במדבר קאפיטל ט' פסוק ז' זאגט ער אזוי אז דער אייבערשטער דער קעניג האט אונז אנגעכאפט ווען אונז זעמיר געווען אויפן ארגסטן מצב און ווי ס'איז געווען עבודה זרות אין יעדן ווינקל, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אין דברי הימים כ"ח פסוק כ"ה ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלהים אחרים ויכעס את ה' אלקי אבותם. אז ס'איז געווען אין די צייט פון אחז מלך יהודה, איז אין זיינע צייטן איז מען געווען זייער פארכאפט אין עבודה זרה, און דער אייבערשטער האט מורא'דיג געצערנט, נאכדעם איז געקומען זיין זון חזקיהו, ער איז געווען אן ערליכער, שטייט ויעש הישר בעיני השם, ער האט צוזאמגענומען די לוויים, און ער האט געוואלט מטהר זיין דעם באשעפער'ס הויז פון די עבודה זרה, אזוי שטייט דארט אין דברי הימים. קפיטל כט, פסוק ה, שטייט דארטן שמעוני הלווים הערטס מיך אויס וקדשו את בית ה' אלקי אבותיכם, זאלט הייליגן דאס הויז פונעם אייבערשטן דער גאט פון ענקערע עלטערן, והוציאו את הנידה, נידה דאס איז א כינוי פאר עבודה זרה, מן הקודש, פון הייליגקייט פון בית המקדש און פון ירושלים ציט עס ארויס, נאכדעם ווען ער האט מטהר געווען די משכן, און זיי האבן פון זיך ארויסגעצויגן דעם אלהי הנכר, האט ער מעבר געווען ניסן, חודש ניסן וואס דאס איז מען נישט מעבר, ווייל דאס איז דאך החודש הזה לכם ראש חדשים, כדי מען זאל קענען מאכן דעם פסח במועדו, ווי ס'שטייט ועשו פסח לה', געמאכט קרבן פסח, קומט אויס. אז זיך צו רייניגן פון די אלע עבודה זרה'ס, נאכדעם וואס אידן זענען שוין געווען שפעטער אין ארץ ישראל עובדי עבודה זרה, האט אויסגעפעלט א מורא'דיגע בחינה, די בחינה איז אז מען זאל מאכן דעם קרבן פסח, און דורך דעם האט מען זיך מטהר געווען. אונז געפינען מיר אויך אז יאשיהו, נאכדעם וואס ער האט מטהר געווען ארץ ישראל פון די עבודה זרה'ס, האט ער געהייסן מען זאל מאכן דעם קרבן פסח, דאס איז אין מלכים ב', קאפיטל כג,

ער האט עס געטראגן אויף נחל קדרון, דאס איז געווען א טאל לעבן ירושלים, וידק לעפר האט עס צוריבן אויף שטויב, וישלך את עפרה על קבר בני העם. יעצט שטייט דארטן אין מלכים ב' אין קפיטל כג פסוק כא, וואס האט ער געטון נאכדעם, עשו פסח לה' אלקיכם, ער האט זיי געזאגט, מאכטס א קרבן פסח פארן אייבערשטן, ככתוב על ספר הברית הזה, אזוי ווי ס'שטייט אין חומש.
יעצט דער מלבי"ם דארטן אין מלכים ב', קפיטל כג, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ס'ווערט געברענגט אין פסוק דארט, אז די פסח, די קרבן פסח וואס יאשיהו האט געמאכט, לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים, פון די צייט פון די שופטים, דאס מיינט פון שמואל הנביא'ס צייט, פון דעמאלטס האט מען נאך נישט געמאכט א קרבן פסח, פרעגט דער אברבנאל וואס מען האט אויפגעהערט צו מאכן קרבן פסח'ס, זאגט ער ניין, באמערקט שטייט לא נעשה כפסח הזה, כפסח הזה מיינט אז מען האט קודם עס געטוהן, מען האט זיך פורש געווען פון עבודה זרה און מען האט אראפגענומען די במות, און נאכדעם. האט זיך ערשט אנגעהויבן אז מ'האט אויף זיך מקבל געווען דעם געטליכקייט פונעם אייבערשטן, דעם מלכות פונעם אייבערשטן, אזא מין קרבן פסח נאכדעם וואס מ'האט געדינט עבודה זרה, און מ'זאל זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, אזאנס איז נאכנישט געווען געמאכט, אזוי ווי אין די צייט פון יאשיהו דעם קען מען אפשר אויך פארשטיין, ס'שטייט והיה ס'וועט זיין כי תבואו אל הארץ, אשר יתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת, אזוי ווי ער האט געברענגט אין יהושע פרק ה, נו לכאורה וואס טייטש והיה כי תבואו אל הארץ? מען האט דאך שוין אין מצרים מקריב געווען א קרבן פסח, קען מען זאגן אז ס'איז דא צוויי מיני קרבן פסח'ס, איינס איז א קרבן פסח וואס דו האסט דיך געמוזט פורש זיין פון די עבודה זרה ווען דו ביסט געלעגן בתוקפו דערין, און א אנדערע פסח איז שוין געווען ווען יהושע האט איינגענומען ארץ ישראל, מען האט שוין אויסגערוימט אלע עבודה זרות, יהושע האט דאך געמאכט עלינו לשבח, ווייל ער האט געזען אז אין אלע שטעט דינט מען עבודה זרה האט ער נישט געוואלט אידן זאלן זיך אפלערנען, האט ער מבטל געווען אלע עבודה זרה, איז דאס אז מען האט שוין נאכדעם געמאכט דעם קרבן פסח איז שוין נישט געווען דער גרויסער קרבן פסח אזוי ווי אין מצרים, ווייל מען האט שוין נישט געדארפט מבטל זיין די עבודה זרה, מען האט שוין נאר געדארפט טון די צווייטע העלפט צוצוקומען דורכן קרבן פסח נאנט צו דעם אייבערשטן. יעצט שטייט דארטן ביי בלעם'ען זאגט קל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו דאס איז אין במדבר קאפיטל כ"ג פסוק כ"ב פרעגט דער אור החיים הקדוש ס'שטייט קל מוציאם ער ציט זיי יעצט ארויס ס'האט געדארפט שטיין קל הוציאם ער האט זיי אמאל ארויסגעצויגן יעצט ציט ער זיי דאך שוין נישט ארויס. זאגט דער אור החיים הקדוש, דאס מיינט מען צו זאגן וואס די גמרא זאגט בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אין יעדן דור דארף א מענטש טראכטן אזוי ווי ער אליינס איז ארויס פון מצרים. איז מען רעדט נישט קל מוציאם דעמאלטס ווען ער האט זיי ארויסגעצויגן פון מצרים, יעדעס יאר עס קומט ניסן בעט אונז דער אייבערשטער מען זאל זיך אפשיידן פון עבודה זרה און מען זאל עסן דעם קרבן פסח צו צו קומען צו אים, יעצט היינט זעמער אונז אזוי גרויס אונז האמיר נישט קיין קרבן פסח נישט אויף צו שעכטן אזוי אז מען זאל ווייזן פאר די מצריים מען טוט אונטערטעניגן זייער עבודה זרה. און נישט אויף צו עסן, און עם כל זה קען מען אונז טוהן די זעלבע פעולה וואס די אלע אידן וואס זענען געווען אין מצרים און זיי האבן געמאכט דעם קרבן פסח, און די זעלבע אין יהושע'ס צייט, און נאכדעם אין אלע דורות וואס מ'האט געמאכט דעם קרבן פסח אין ארץ ישראל. אונז זעמיר די זעלבע. איך טראכט צו זאגן א ווארט וואס עס איז שלא בענין וואס איך וויל זאגן, נאר דאס וואס אונז גראבן מיר אויף די טויטע וואס זיי זענען געווען פון די אכלי קרבן פסח, ווייז מיר אונז אז אונז גלייב מיר חלילה נישט אין די גאנצע זאך, נישט אינעם נעמען א שה צו מבטל זיין קליפת מצרים חס ושלום, און נישט אין דעם פון עסן דעם קרבן פסח נאנט צו קומען צום אייבערשטן, ווייל די אידן וואס האבן עס יא געטון, שטאטס מען זאל גיין צו זייערע קברים און בעטן אז דער אייבערשטער זאל אננעמען אונזער זאגן, פונעם קרבן פסח, אזוי ווי אונז טוהן מיר עס, און ס'זאל אויף אונז שורה זיין די זעלבע קדושה, זאגן מיר אונז ניין, אונז וועמיר זיי אויפגראבן און זאגן, דו וועסט דיך וואלגערן אין אלע גאסן. און ס'איז טאקע יעצט אין די צייט פונעם קרבן פסח וואס אונז טוהן מיר די גרויסע עבירה. ס'איז ממש ס'איז געפערליך וואס דא גייט פאר. יעצט, די גאנצע דרשה געווען זייער א שיינע דרשה, אבער אונז דארף מען דאך וויסן ווי קומען מיר אונז אריין צו די דרשה, וואס האבן מיר אונז מיט די גאנצע דרשה? אונז דארף מען וויסן אזוי, א יעדער מענטש דארף פארשטיין אז ווען מ'איז געווען אין מצרים און מ'איז געווען אין די נ' שערי טומאה, כמעט אין די נ' שערי טומאה, האט דער אייבישטער געזאגט, קומטס איך וויל ענק אויסלייזן, ס'דאך א מורא'דיגע זאך, יעצט קומט די קריאה מעורר דעם זמן, די ניסן איז מעורר דעם זמן, ע ע ע, דאס איז דאך ממש נישט צום גלייבן, א מענטש ווי ער געפינט זיך. ווי נידריג ער איז, עובר אויף שנוסף, און ער האט געזינדיגט, ווען איינער נישט, די גמרא זאגט ווען איינער איז עבר רוב שנותיו און ער זינדיגט נישט איז ער שוין מובטח ער וועט נישט זינדיגן, איז פרעגן די אלע ספרים, נו אויב אז איינער איז עבר רוב שנותיו און ער האט יא געזינדיגט דארף דאך זיין מובטח אז ער וועט שוין נישט זיין קיין ערליכער איד, זאגן זיי ניין מידה טובה איז מרובה ממידת פורעניות, איז במילא אויף דעם אז מען האט נישט געזינדיגט דעמאלטס איז דא א הבטחה, וואס עבר רוב שנותיו, אז מען האט יא געזינדיגט. קען מען נאך ווייטער געהעריג אנהייבן א נייע לעבן, סאו זאגט דער אייבערשטער, קומטס לאמיר זיך צוזאמען נעמען אינאיינעם און מען הייבט אן, נישט קיין חילוק וויאזוי מען זעט אויס, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, משכו פון עבודה זרה, היינט איז שוין נישט דא קיין עבודה זרה,

איז אינטערעסאנט איר וועט קוקן אין די נביא ווען ער זאגט מוסר אין עזרא זאגט שוין נישט מען איז געגאנגען נאך עבודה זרות מען האט געזינדיגט עבודה זרות ניין ער רעדט מען האט געדאווענט קאלט מען האט נישט געלערנט ער זאגט שוא עבוד אלקים מען האט געזאגט אה כ'האב גארנישט אויפגעטון איך לערן איך דאווען ווי גייט עס ווי קומט עס אן מען האט נישט געגלייבט אז דער אייבערשטער ווארט אויף דעם ארויס בכליון עניים. איז דארטן רעדט מען שוין נישט פון עבודה זרות אינגאנצן, אינטערעסאנט אז די רעבעס האבן דאס צוריק געברענגט ס'דאך מורא'דיג אז מען זאל זיך פאר די עבודה זרה הארגענען מיט טוהן אלע אנדערע עבירות, באט עניוועי נישט דאס איז די פונקט, די פונקט איז די עבודה זרות ווען די אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען אויפן נידריגסטן פלאץ זיי האבן דאס צוגעקוקט ותראו שקוציהם ואת גלוליהם און דער אייבערשטער זאגט אין איין מינוט קענסטו דיך געבן א דריי אויס און דאס איז ביי אונז אויכעט. מ'האמיר שוין דאס געזינדיגט, מ'האמיר שוין יענץ געזינדיגט, מ'האמיר שוין געטון פון אלעמען וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, תאוות איסור תאוות היתר, אבער איין זאך, כ'וויל יעצט מאכן א סטאפ און איך מאך אן ענד, און וועסט זען ביז אפאר וואכן עסט אזוי אויפגעהויבן ווערן אז דאס צוקומען צו א מעמד הר סיני, דאס אלעס וואס שפילט זיך אפ יעצט חודש ניסן און די גאנצע יציאת מצרים, די קרבן פסח, נאכדעם קומט מען צו ביז בחודש השלישי, מ'קומט צו ביז שבועות. דאס אלעס שפילט זיך נאכאמאל אפ און דאס בלייבט נאכאמאל און נאכאמאל די גאנצע צייט, און ממילא אז א מענטש נעמט זיך אונטער אן ערנסטע קבלה, ווי ווייט ער איז געזינקען, ס'מאכט נישט אויס, איט דאזענט ריעלי מעיק א דיפרענס, ער גייט אנהייבן א נייע קבלה, איז משכו ער ציט זיך אוועק פון די עבודה זרה, וואס אונז הייסט עבודה זרה, ווייל ביי אונז איז דאך שוין נישט דא עבודה זרה, ווייל די אנשי כנסת הגדולה האבן דאך מבטל געווען די עבודה זרה. ס'איז יא דא עבודה זרה, ס'איז דא כעס איז עבודה זרה, ציונות איז עבודה זרה, אבער ס'איז נישט די עכטע אריגינעלע עבודה זרה פון דעם וואס די פסוק רעדט, ס'איז אויכעט א חלק פון די עבודה זרות, וואס די עבודה זרות האבן אונז נעבעך אריינגעלייגט פלאקנס אין כלל ישראל, אבער די עכטע עבודה זרות האט מען דאך מבטל געווען, נאר ס'איז דא די אביזרייהו דעבודה זרות. פון דעם אלעמען קען מען זיך געבן א הייב אויף. קוקט אהער דער בעלזער רב, ער האט געפרעדיגט ציוניזמוס, ער האט געזאגט ווי שיין די מדינה איז, און די מדינה האט אים געגעבן מיליאנען מיליאנען, יעצט זיצט ער קאלטבלוטיג און ער זאגט אונז ברויך מען אינגאנצן נישט קיין מדינה, ער ברויך שוין נישט קיין ציונות. ס'איז דא א געוואלדיגער אור וואס קומט יעצט אראפ, וואס ס'וויל אויסרייסן די אלע זאכן, ווייל ס'קומט אראפ א געוואלדיגע אור פון קדושה, ווייל דער אייבערשטער וויל אונז שוין אויסלייזן, איז דאס איז דער ענין פון דעם משכו, ס'מוז זיין קודם. צי דיך אוועק פון די אלע שייגעץ שטיק וואס דו האסט געטוהן ביז יעצט, און וקחו, נעם דיך, וויאזוי נעמט מען, דארפסט נעמען א קרבן פסח, אונז האמיר היינט נישט קיין קרבן פסח, אונז זעמיר אזא הויעכע מדריגה, איר קענט זיך פארשטעלן וואס די תנאים און די אמוראים אין דעם וואס זיי האבן געגעסן פונעם קרבן פסח האבן צוגעקומען דורך דעם וואס זיי האבן געגעסן דעם קרבן פסח, קומען מיר אונז צו אן א קרבן פסח, אונזער זאגן איז אזוי גרויס ווי זייער טוהן. און נישט נאר דאס, אונז זעמער אזוי גרויס, נאך גרעסער ווי די דור פון יציאת מצרים, שטעל דיר פאר, זיי האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי לא יהיה לך, זיי זענען געווען זייער גרויס, דער תנא דבי אליהו ברענגט אין די פרקי דרבי אליעזר זיי האבן קיינמאל נישט געזען קיין קרי, אזעלכע צדיקים זענען זיי געווען, שטעל דיר פאר, זיי האבן געמוזט נעמען משכו זאלן זיך צוריק ציען, און וקחו זיי האבן געמוזט נעמען א קרבן פסח, אונז דארף מען דאס אויך נישט, אונז דארף מען נאר די משכו, וקחו מען נעמט זיך גראד צום אייבערשטן. ווייל אונז זעמער אזוי נידריג, אונז זעמער בבחינת הקרבה, אונז זעמער אזוי הויך אז אונז קעמער אליין צוקומען צום אייבערשטן אן קיין שום קרבן און גארנישט. וועגן דעם וויל איך יעדן מסביר זיין אז יעצט איז א ריכטיגע צייט, ס'איז זייער א הויכע מאמענט, און מ'דארף זיך באמת אריינלאזן אביסל אין די אלע עניינים אז מ'זאל זען עפעס ארויסצובאקומען פון דעם געוואלדיגן חודש פון ניסן יעצט ביים שעכטן און עסן דעם קרבן פסח. נאכדעם שטייט וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' ס'איז דא א גרויסע מחלוקת צווישן די חזל און צווישן די צדוקים צדוקים האבן געהאלטן ממחרת השבת דעם ערשטן זונטאג נאך פסח אונז האבן מיר געהאלטן ממחרת השבת פון אנדערן טאג פסח דאס טייטש פונעם נעקסטן טאג פון קרבן פסח האט מען אנגעהויבן צו ציילן די ניין און פערציג טאג, יעצט לכאורה דארף מען פארשטיין וואס האט די תורה הקדושה טאקע געזאגט ממחרת השבת פונעם אנדערן טאג שבת, ס'איז דאך נישט שבת ס'איז דאך יום טוב, וואו געפין מיר אונז אז יום טוב ווערט אנגערופן שבת, און אויכעט פארוואס האט די תורה געמאכט טאקע אזא מין ווארט וואס מען זאל זיך קענען טועה זיין און מפרש זיין ממחרת השבת דעם אנדערן טאג פון שבת דאס מיינט זונטאג. איז זאגט דער אלשיך הקדוש אין ויקרא קפיטל כג פסוק יא, און ער זאגט עס אויכעט אין קפיטל טו אין פסוק וספרתם, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, וויבאלד דורך דעם קרבן פסח איז מען צוגעקומען און מען האט איבערגעלאזט אלע עבודה זרות און מען איז געווארן א נייער מענטש, רופט עס די תורה אן שבת, ווייל שבת איז מלשון פון השבתת, מ'האט עס פארשטערט. וואס האט מען פארשטערט? די עבודה זרה. סאו עס גייט אינגאנצן נישט ארויף אויפן ווארט שבת, נאר ממחרת השבת פון מארגן וואס מ'האט פארשטערט די עבודה זרה, ווייל דורך דעם וואס מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח און מ'האט עס געבראטן און מ'האט עס געגעסן, דורך דעם האט מען עוקר געווען די גאנצע עבודה זרה. אזוי זאגט דער הייליגער אלשיך הקדוש. יעצט, ביי די נאכט פון יציאת מצרים, אין מצרים האט משה רבינו געזאגט אז מען זאל לייגן פון דעם דם פון קרבן פסח אויף די טיר פונעם הויז, יעצט דא איז דא א שטיקל דיפרענס וויאזוי דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו און וויאזוי משה רבינו האט עס געזאגט פאר די אידן, יעצט הערטס אויס, אין פסוק אין שמות יב פסוק ז שטייט ולקחו מן הדם ונתנו על שני המזוזות ועל המשקוף, קודם האט מען געלייגט אויף די צוויי שוועלן און נאכדעם. אויפן משקוף, דאס איז די אויבערשטע. יעצט ווען משה רבינו האט עס געזאגט פאר די אידן, האט ער אנדערש געזאגט. וויאזוי האט ער געזאגט? קוקט נאך אין שמות קאפיטל י ב פסוק כ ב, נישט פסוק ז, נאר פסוק כ ב, שטייט א אינטערעסאנטע זאך, ולקחתם און זאלסט נעמען אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, דאס איז די כלי וואס האט געהאלטן דאס בלוט, והגעתם און זאלסט דערגרייכן אל המשקוף ואל שתי המזוזות, אויף די משקוף און אויף די צוויי מזוזות. איז וואס האט משה רבינו געזאגט? אז קודם זאל מען מאכן די משקוף און נאכדעם די מזוזות. וואס האט דער אייבערשטער געזאגט? קודם זאל מען מאכן די מזוזות און נאכדעם די משקוף. קומט אויס אז משה רבינו האט משנה געווען אינגאנצן פון וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט ביי די מצוה. זאגן די קבלה ספרים א מורא'דיגע זאך. ס'דא צוויי זאכן. ס'דא ליבשאפט פון די אידן צום אייבערשטן, און ס'דא ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו די אידן. יעצט, די אידן לויבן אייביג דעם אייבערשטן אז אונז האמער אזא גרויסן באשעפער, און לאידך גיסא די אייבערשטער טוט זיך אויף פאר אלע מלאכים אז ער האט אזא הייליג פאלק ווי די אידן. יעצט, רש י זאגט אין שיר השירים קאפיטל ז' פסוק ב', זאגט רש י אז די שהקילוסים ערוכים על דרך אני לדודי ודודי לי. די לויב פון אידן צום אייבערשטן און דאס וואס דער אייבערשטער טוט זיך אויף מיט די אידן זענען אויפן וועג פון אני לדודי, איך בין צום אייבערשטן, ודודי לי, און דער אייבערשטער איז צו מיר. איך בין א קינד פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז דער טאטע. יעצט, ישראל, די אידן, מקלסים לקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה, והקדוש ברוך הוא מקלס מלמטה למעלה. ישראל מקלסים לקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה, די אידן זענען טוען לויבן דעם אייבערשטן פון אויבן אויף אראפ, שמתחילים מן הראש, זיי הייבן אן פונעם קאפ, אזוי ווי ס'שטייט ראשו כתם פז, און זיי גייען אראפ ביז על שוקיו עמודי שש, דאס איז אין שיר השירים קפיטל ה פסוק י א און פסוק ט ו. פארוואס? ווייל זיי קומען דאך, די אידן קומען דאך אראפצונעמען, אראפצוברענגען, דעם אייבערשטנ'ס שכינה פון אויבן ביז צו אונטן, ממילא הייבן זיי אן פון אויבן און זיי קומען ביז אראפ. אבער דער אייבערשטער איז גומל פאר זיי א חסד, און ער לויבט כלל ישראל פון אונטן ארויף. וויאזוי הייבט ער אן? ער זאגט מה יפו פעמיך בנעלים, ער הייבט אן ביי די שיך, ביי די זויל, והולך ועולה עד הראש, און ער גייט ארויף ביז צום קאפ. דאס איז אלץ די פסוקים אין שיר השירים קפיטל ז' פסוק ב', און אויכעט קפיטל ז' פסוק ו'. וויאזוי גייט ער ארויף עד הראש? ער זאגט ראשך עליך ככרמל. יעצט, דער אייבישטער קומט אראפ ער זאל אונז ארויפציען צו אים, און אונז וויל מיר דעם אייבישטן אראפברענגען צו אונז אין די וועלט, אינעם עולם הגשמי. יעצט, דער אייבישטער האט אנגעהויבן האט ער געזאגט מזוזות, וואס איז אונטן? און ס'זאל ארויפגיין ביז צום משקוף. יעצט, דער אייבערשטער האט געוואלט אז אונז זאל מיר ארויפברענגען די קדושה פון כלל ישראל. מאידך גיסא, משה זאגט פאר די אידן, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, פון אויבן אראפ, קודם ביי די משקוף, און נאכדעם ביי די מזוזות, מען זאל אראפברענגען די שכינה פונעם אייבערשטן פון אויבן אראפ, ווייל. סוף כל סוף איז דאך געווען אין מצרים איז געווען ערות הארץ, דארף מען אנהייבן צו טראכטן וויאזוי מ'איז זיך מדבק צום בורא כל עולמים. יעצט, ביי יציאת מצרים האבן די אידן מקיים געווען משכו וקחו, זיי האבן זיך אוועקגעצויגן פון די עבודה זרה און זיי האבן גענומען דעם שה, און דער אייבערשטער האט זיי צוריק באצאלט אז די ד' לשונות של גאולה, ולקחתי והוצאתי ולקחתי וגאלתי, אז במילא דאס איז וואס כלל ישראל וויל יעצט. אויפטון, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל אויפטון, דער אייבערשטער וויל אונז ארויפציען צו זיך, און אונז וויל מיר כביכול אראפברענגען די שכינה למטה. שוין, דער עיקר איז, רבותי, שבת החודש איז א מורא'דיגער שבת, פון די גרעסטע טומאות קען מען זיך אריינדרייען צו די גרעסטע קדושה, און יעדער איינער זאל זיך זען, ווי מען זאגט, מיט מאכן א שטיקל הכנה, און ווען מען ליינט די געוואלדיגע פסוקים. כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט פון לבוש פאריגע וואך אז דאס איז מטהר אזוי ווי אפר פרה, די זעלבע דא אויכעט, די פסוקים איז אזוי ווי מ'איז מקריב פארן אייבערשטן יעצט דעם קרבן פסח דורך אמירה, אמירת השפתיים, מ'בעט אייביג דעם אייבערשטן אזוי ווי אונז האמער נישט קיין בית המקדש זאלסטו אננעמען אונזער זאגן זאל זיין אזוי ווי אונז האמער טאקע געטון די עבודה, סאו שטעל דיר פאר ווען מ'האט געמאכט דעם קרבן פסח אין מצרים און אפילו אלע יארן נאכדעם, מיט וואסער א קדושה און טהרה מ'איז צוגעגאנגען צו דעם, מ'האט שוין געמוזט פארדעם זיך מטהר זיין, מ'האט זיך שוין געמוזט מטהר זיין אז ס'זאל זיין זיבן טאג טהרה, און נאכדעם איז די ווייטסטער איד פון ארץ ישראל זאל קענען אנקומען געדארפט האבן איין און צוואנציג טאג, מ'איז שוין אין די איין און צוואנציג טאג, מ'האט שוין פארפאסט אביסל, נאר היינט, אפשר דער לעצטער איד פון ארץ ישראל דארף היינט נישט האבן אזא מין.

און צווייטנס איז עס נישט שייך ווייל מען דארף נישט קומען אויף ירושלים זיך מטהר זיין, מען דארף זיך מטהר זיין היינט ביי זיך אינדערהיים. דאס אז אונז האמער נישט קיין בית המקדש דאס געבט אונז א געוויסע פרעפרענס אז אונז מוז מען נישט קומען ביז צום בית המקדש נאר וואו עס איז די מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד, אונז וואו אונז וואוינמער, עני פלאץ, קען מען מקיים זיין די מצוה פון קרבן פסח בטהרה. נאך מער דער חתם סופר זאגט ווער ס'לערנט תורה לשמה כל העולם כולו כדאי לו זאגט ער א מורא'דיגע בחינה ווען איינער לערנט תורה לשמה היינט קענסטו נישט מאכן א קרבן פסח זאגט ער ווייל דו לערנסט תורה לשמה איז מיט דעם וואס דו זאגסט ארויס די אלע הלכות מאכסטו יעצט א קרבן פסח איז כל העולם כולו כדאי לו דו מוזט נישט זיין אין ירושלים מקריב צו זיין דעם קרבן פסח דו קענסט זיצן וואו דו ווילסט און דו ביסט מקריב דעם קרבן פסח א איד זיצט אין אמעריקע און ער לערנט הלכות קרבן פסח און וויאזוי מען האט עס געמאכט און וויאזוי מען האט געשפריצט, איז ער כאילו ער איז מקיים דעם קרבן פסח, איי עס איז נישטא קיין בית המקדש, איי ער איז אין חוץ לארץ, דאס איז ונשלמה פרים שפתינו, דער אייבערשטער טוט עס שוין אויסגלייכן. סאו לאמיר זיך נעמען און לאמיר מאכן א נייעם אנפאנג און צוגיין צום משכו וקחו לכם משכו מן עבודה זרה וקחו לכם מען זאל זיך נעמען צום אייבערשטן, עס איז דא דארטן אין די פרשה וואס מען וועט ליינען איז דא דארטן.

רבי ר' משה לייב סאסובער האט עוסק געווען א גאנץ לעבן אין פדיון שבויים, ביי די וועי איך וויל זאגן נישט אין פדיון שבויים פאר פעדאפיילס, נאו וועי, די האט ער געלאזט פאלן אין תפיסה, א איד האט נישט געהאט באצאלן פארן ארענדאר צו וואס, איז למעשה וויאזוי האט ער עס אויסגעלייזט? אויך נישט הימלישע זאכן, ער האט נישט געזאגט א שם און ס'איז געווארן אויס תפיסה, ניין ער איז ארום געגאנגען ער האט זיך געפיקלט און געש געגאנגען פון שטאט צו שטאט און ער האט צוזאם געשטעלט דאס געלט. עניוועי, האט ער געהערט אמאל ווי עפעס א שטאט מען זעצט איין א טאטן פון צען קינדער, איז ער געלאפן גראד, ער האט געפארהאנדלט מיטן פריץ, האט ער געזאגט פארן פריץ קוק הער דער איז א איד וואס ער דארף האבן פרנסה, און אז דו וועסט אים איינזעצן וועט ער דיך נישט צאלן נעקסטן חודש אויך נישט, זעץ מיך איין שטאטס אים, איך וועל זיין דער משכון. שא. בקיצור, און ער, דעם פריץ איז עס איינגעגאנגען, און אזוי וועט דיך דער איד כאטש נעקסטן חודש באצאלן. עניוועי, און ס'איז געקומען א יום אידם, ס'איז געקומען א בירטדעי פונעם פריץ, האט מען אים געזאגט ס'דא דער זשיד דארטן וואס ער זיצט דארטן אין תפיסה, ער זאל קומען טאנצן דא אויפן פריצ'ס טיש, ס'וועט ווערן פאן און פרייליך, און דער פריץ וועט אפלאזן דעם חוב. שוין, עס איז יעדן איינגעגאנגען, ווייסט דאך ס'איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג מ'וועט מאכן חוזק פון איינעם און יעדער וועט לאכן, יעדער וועט האבן הנאה. אקעי, סאו בקיצור, ער איז איינגעגאנגען, געזעסן אפאר טעג, און דער הייליגער רבי ר' משה לייב, און מ'האט אים ארויסגענומען. בקיצור, מ'האט אים ארויסגענומען, ער האט זיך גענומען טאנצן אויפן פריצ'ס טיש, ער האט אזוי שיין געטאנצט, ס'איז געווען ממש אזא שיינע טאנץ אז דער פריץ האט געזאגט איך בין אים מוחל די נעקסטע פינף יאר אויכעט די ארענדע געלט, אזוי שיין געטאנצט. האט מען געפרעגט דעם הייליגן רבי ר' משה לייב פון סאסוב, ווער האט דיך אויסגעלערנט טאנצן, אונז האבן געוואוסט דו קענסט גיין נאך געלט, אבער טאנצן קענסטו אויכעט? האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, די נאכט פריער געקומען צו מיר אליהו הנביא אין די תפיסה, און ער האט געזאגט, איך וויל דיך פרעגן א קשיא, ס'שטייט על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, ווייל דער אייבערשטער האט איבערגעהיפט אויף די הייזער פון אונזערע עלטערן אין מצרים, זאגט ער, ס'וואלט דאך געדארפט שטיין על שום שפסח הקדוש ברוך הוא מעל בתי אבותינו, נישט על בתי אבותינו, דער דער דיוק איז דאך אז דער אייבערשטער האט איבערגעהיפט מעל בתי אבותינו, און זיי האט די אידן האט ער נישט געהארגעט און די מצריים יא, נו וואס שטייט דעמאלטס שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו? האט אליהו הנביא געפרעגט דעם הייליגן רבי משה לייב, האט ער געענטפערט, כ'וועל דיר זאגן, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען אין ערבות מצרים, ס'איז געווען טמא מטומא, און ער האט נישט געטאנצט אויפ'ן מצרי'שן הויז, ער האט געטאנצט אויפ'ן אידישן הויז, שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו, דער אייבערשטער האט זיך גענומען טאנצן, דא וואוינט א איד, ער האט געפרייט זיך אז ס'איז דא א אידישע שטוב האט זיך גענומען טאנצן דא וואוינט א איד, דאס איז דער דיוק על בתי אבותינו, האט אים דער אליהו הנביא געזאגט פארן הייליגען רבי משה לייב, דו ווילסט זען וויאזוי דער אייבערשטער האט געטאנצט, כ'וועל דיך אויסלערנען דעם טאנץ, און ער האט אים אויסגעלערנט א הימלישן טאנץ וואס דער הייליגער באשעפער האט געטאנצט אין מצרים, און דאס איז אזא הייליגע טאנץ אז אפילו דער פרץ האט עס מרגיש געווען, און ממילא האט ער אים אפגעלאזט די ארענדארן פון די אלטע חובות די נייע אויף אפאר יאר שפעטער. רבותי, דער אייבערשטער גייט יעצט אראפקומען ווייל די קריעה מעוררת דעם זמן, ער גייט זיך נעמען טאנצן אויף יעדן אידישן שטוב, אויף יעדן אידישן שטוב גייט ער טאנצן, ער גייט וויינען און זאגן, דא וואוינט א איד, דער איד ברענגט מיך אראפ אויף די וועלט, מיין קדושה ברענגט ער אראפ פון הימל ס'זאל רוען דא אויף די וועלט, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יעצט די קריעה מעוררת דעם זמן. און ס'איז נישט נאר די קריאה פון די וואך, א יעדע, יעדעס יאר ליינט מען דאך אין פרשת בא, דאס איז א ספעציעלע קריאה וואס דער אייבערשטער וויל אז אונז זאל מיר אים ממליך זיין, אונז זאל מיר אים ברענגען דא אראפ צווישן אונז, דער אייבערשטער וויל האבן א דירה בתחתונים, אזוי ווי די תניא רעדט א גאנצע אריכות, און אין די זעלבע צייט וויל ער זיין פראוד פון אונז אויכעט, ער וויל זיין זייער פראוד פון אונז אז ער האט א פאלק. וואס זענען הייליג און זיי טוען זיין רצון, זענען נישט עובר אויף מאכלות אסורות, נישט אויף זנות, און נישט בין אדם לחבירו, מען בא'גנב'עט נישט איינער דעם אנדערן, און ממילא לאמיר זען אז אונז זאל מיר זיין די וואס דער אייבערשטער זאל זיין פראוד פון אונז, און אונז זאל מיר זיין די וואס אונז מאך מיר א נחת רוח פארן אייבערשטן אז ביקש להיות דירה בתחתונים. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און כל טוב.